האלטן ממש פון אויבן. די פערדע שורה פון אויבן. בעו מיניה. בעו מיניה מרב חיסדא. אין א ישיבה האבן געפרעגט פון רב חיסדא מי שאכל ושתה ולא בירך. מהו שיחזור ויברך? ס'איז דא דא א פראבלעם מיט די גרסאות אונז וועמיר לערנען ווי דער מהרש"א. ווייל אין רשי ווערט זייער שווער. איז אז די גמרא שאלה איז אז ער האלט אינמיטן עסן, ער האט געגעסן ער האט אנגעהויבן זיין אכילה אן קיין ברכה, יעצט האלט ער אינמיטן עסן, און זיין שאלה איז צו זאל ער ווייטער עסן אן א ברכה אדער זאל ער יעצט מאכן א ברכה, עס איז אביסל א שווערע שאלה, וואס איז בכלל די צד אז. ווייל כ'האב אנגעהויבן עסן און כ'האב נישט געמאכט א ברכה זאל עפעס זיין עפעס א הלכה אז כ'בין יעצט פטור פון ווייטער מאכן א ברכה און דאס טענה'ט טאקע די גמרא אמר לי האט מען מיך געענטפערט מי שאכל שום וריחו נודף א מענטש האט געגעסן קנאבל און ס'איז דא א גרוך ס'איז דא א גרוך פון זיין מויל ווייל ער האט געגעסן קנאבל, מילא וויל ער יעצט אן עצה פטור צו ווערן פון די גרוך, יחזור ויאכל שום אחר, זאל ער עסן אנדערע קנאבל וואס זאל אוועק נעמען די גרוך פון די ערשטע קנאבל, באט ס'וועט דאך צוקומען די גרוך פון די צווייטע קנאבל, און ס'וועט נאך זיין ערגער, יעצט וועל איך נאך האבן ביידע קנאבל. איז אוודאי דאס איז נישט, כדי שיהא ריחו נודף זאל קומען א נייע גרוך, אוודאי דאס איז נישט קיין עצה. ממילא אויב א מענטש האט נישט געמאכט קיין ברכה ווען ער האט אנגעהויבן עסן איז אוודאי זאל ער מאכן א ברכה אינמיטן זיין סעודה אמר רבינא אויב אזוי הילכך אויב ס'איז יעצט נתחדש געווארן אז די חיוב ברכה גייט נישט אוועק און אפילו איך האב אנגעהויבן עסן און איך האלט אז ס'איז דא א חיוב ברכה איז אפילו גמר סעודתו וויל ער יעצט טענה'ן אפילו איך האב גענדיגט אינגאנצן מיין סעודה און איך בין שוין פערטיג מיטן עסן יחזור ויברך זאל איך קענען מאכן א ברכה אויף א סעודה וואס איז שוין געווען נאך די גאנצע אכילה זאל איך קענען מאכן א ברכה דתניא אונז האמיר געלערנט אין א ברייתא אונז האמיר געלערנט אין א ברייתא טבל ועלה א מענטש האט זיך גע'טובל'ט און איז ארויף געקומען פון זיין טבילה אומר בעלייתו זאגט ער ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו על הטבילה זעהט מען אזא מין געדאנק אז ס'איז דא אמאל א ברכה וואס ארבעט נאך די מצוה, זאל איך דא אויך זאגן אז נאך מיין אכילה זאל איך קענען מאכן א ברכה זאגט גמרא לא, ס'איז נישט אזוי, התם מעיקרא גברא לא חזי, איז רשי שטעלט דא צו א לומדישע הגדרה וואס רופט זיך דיחוי מעיקרא, ס'דא אמאל א מענטש וואס איז בכלל נישט אין די קאטעגאריע פון די מצוה, למשל אין אונזער פאל וואס רשי זאגט אז רוב טבילות וואס מ'רעדט. רעדט מען פון א פון א בעל קרי וואס דארף זיך טובל'ן, איז דער בעל קרי איז אסור בדברי תורה, אז אסור בדברי תורה טאר ער נישט מאכן קיין ברכה, פשט איז ער איז קיינמאל נישט נדחה געווארן פון די ברכה, ער איז קיינמאל נישט אריינגעגאנגען אין די קאטעגאריע פון קענען מאכן א ברכה, סאו איך האב אים קיינמאל נישט ארויסגעווארפן פון בית מדרש וואס רופט זיך הלכות ברכות, ממילא אזא מין מענטש איז יעצט וואס ער ווערט חזי קען ער גיין מאכן א ברכה, קען איך זאגן אז ער האט נאך ער האט נאך אן אחיזה. און די ברכה אויף די טבילה ווייל כ'האב עס קיינמאל נישט צוגענומען פון אים. אבער הכא מעיקרא גברא חזי, דער מענטש האט זיך געזעצט צום טעלער, אוודאי האט ער געהאט א חיוב ברכה, און אז ער האט נישט געמאכט, איז פשט איז, ער איז נדחה געווארן פון די ברכה. והואיל ואידחי אידחי, איז דא א לומדישע הגדרה אז א מענטש וואס איז נדחה געווארן פון א זאך איז שמיה דיחוי און ער פארלירט די חשיבות פון די ברכה ממילא ער פארלירט די רעכט צו מאכן א ברכה וועגן דעם אז א מענטש האט שוין געענדיגט זיין סעודה קען ער נישט צוריק גיין מאכן א ברכה, תוס' לערנט א טראפ אזוי איז טאקע די הלכה, תוס' לערנט אביסל אנדערש, תוס' זאגט אז מען רעדט נישט דא פון טבילת בעל קרי נאר מען רעדט פון טבילת גרים און דארט פארשטיי איך אסאך שטערקער דגברא לא חזי ווייל א גר כ'מוז זאגן אז ער מאכט די ברכה נאך וואס ער טובל'ט זיך, בעפאר ער טובל'ט זיך איז ער בכלל נישט קיין איד, און א גוי קען קיין ברכה נישט מאכן. תנו רבנן, קומט אביסל אגדתא, נון א' עמוד א', בערך צען פופצן שורות פון אויבן צוויי פינטלעך, תנו רבנן די רבנן געלערנט אספארגוס, אספארגוס איז געווען אזא מין טרינק, אזא מין שעיק, רשי זאגט מ'האט עס געטרינקן יעדן צופרי, לכאורה נאכן דאווענען, פאר די סעודה, איך גלייב נישט מ'מעג עס טרינקן פארן דאווענען, איז אליבא ריקנא, מ'האט עס געטרינקן אויף א ליידיגן מאגן פארן אנהייבן עסן לרפואה. אזוי זאגט רשי. וואס איז געווען די באשטאנדטיילן פון די אספארגוס? מען האט עס געמאכט מיט כרוב, מיט קרויט, און צו די קרויט האט מען צוגעגאסן אדער וויין אדער שכר, אדער אזא ביר, א ביר פון תמרים, און מ'וועט באלד זען אין די גמרא א חילוקים צווישן אויב כ'האב עס געמאכט מיט יין אדער אויב כ'האב עס געמאכט מיט שכר. תנו רבנן אספארגוס יפה ללב, ס'איז געזונט פאר די הארץ וטוב לעינים, ס'איז גוט פאר די אויגן כל שכן לבני מעים. זיכער איז עס גוט פאר די געדערן, והרגיל בו יפה לכל גופו, איינער וואס טרינקט עס פערסיסטענטלי יעדן טאג גייט עס זיין זייער גוט פאר זיין גאנצע גוף, אבער והמשתכר הימנו, א מענטש טרינקט צו סאך, איז קשה לכל גופו, דאס איז א יסוד, צופיל צוקער איז ביטער, אפילו א גוטע זאך, אז מען נעמט צופיל דערפון טויג נישט. אנטשולדיגסט. מדקתני יפה ללב, מכלל דבחמרא עסקינן פון דעם וואס די ברייתא דא זאגט אז ס'איז גוט פארן הארץ רעדט מען פון די סארט אספארגוס וואס מ'מאכט מיט וויין, אזוי ווי אונז וועמיר שפעטער זעהן אז אספארגוס וואס מ'מאכט מיט וויין איז גוט פארן הארץ, וקתני אין די ברייתא זאגט כל שכן לבני מעים אז ס'איז גוט פאר אז ס'איז גוט פאר די געדערעם, און אויף דעם גייט די גמרא פרעגן ווי קענסטו זאגן אז. אספארגוס וואס איך מאך מיט וויין איז גוט פאר די בני מעים, ס'איז גוט פארן מאגן, והתניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא ללע"ט, איז רשי זאגט וואס מיינט ללע"ט, דאס איז לב, עין און טחול, הארץ, אויג און טחול, טחול איז אויך פון די אינערליכע בני מעים אין די בויך, יפה איז עס גוט, לרמ"ת. וואס דאס איז ראשי תיבות, קאפ, ראש, מעיים, תחתוניות, דאס איז די פי הטבעת, איז קשה, האמער דא יעצט א בפירוש'ע ברייתא וואס זאגט אונז אז לרמ"ת קשה, און די מ' פון רמ"ת מיינט מעיים, איז האב איך, זאגט מיר די ברייתא אז ס'איז נישט גוט פאר די בני מעיים, פארוואס זאגסטו מיר אז ס'איז יא גוט? מאכט די גמרא א חילוק כי תניא ההיא במיושן ס'איז דא צוויי סארטן וויינען, אויב נוץ איך נייע וויין, פרישע וויין, איז עס נישט גוט פאר די בני מעיים אויב איך נוץ אלטע וויין, רש"י זאגט אלטע וויין מיינט וויין וואס איז אלט כאטשיג דריי יאר, אזאך איז יא גוט, און איך גיי דא ברענגען א ראיה כדתנן, ס'דא וואס זענען גורס כדתניא, אז קונם יין שאני טועם, א מענטש מאכט א נדר אז איך גיי נישט טרינקן קיין וויין און ער שמועסט זיך אויס, ער זאגט פארוואס גיי איך נישט טרינקן קיין וויין, שהיין קשה לבני מעיים, ווייל וויין איז נישט גוט פארן מאגן. אמרו לו, בשעת ער האט געמאכט די נדר האט מען אריינגעשריגן צו אים והלא מיושן יפה הוא, לבני מעיים, אז אלטע וויין איז יא גוט ושתק און ער האט געשוויגן איז אסור בחדש, כ'נעם אן זיין שתיקה כהודאה, און אסור בחדש, און איז אסור נאר אין נייע וויין און מותר במיושן, און ער מעג יא טרינקן אלטע וויין, פארוואס? ווייל ער האט זיך אליין אויסגעשמועסט אז די טעם פארוואס איך מאך די נדר איז ווייל איך וויל נישט די וויין זאל מיך שאטן פאר די בני מעיים, און כ'האב אים קלאר געשטעלט אז די פראבלעם איז נאר מיט מיט נייע וויין און שתק ער האט מסכים געווען איז עכ"פ וואס אונז נעמען ארויס דערפון איז זייער פשוט אז גוטע וויין דאס איז די מיושנדיגע וויין אלטע וויין דאס העלפט פאר די בני מעיים און נייערע וויין איז פראבלעמאטיש תנו רבנן די רבנן געלערנט ששה דברים נאמרו באספרגוס זעקס זאכן זענען געזאגט געווארן באספרגוס כ'האב געזען נאך פון די ראשונים אז די זאך האבן צוטון מיט מזיקים, מיט שדים, היינט וואס ס'איז נישט אזוי מצוי שדים איז אפשר דארף מען נישט אזוי מקפיד זיין, אבער לאמיר זען אינעווענדיג, אין שותין אותו אלא כשהוא חי, די וויין וואס דו גיסט אריין דארף זיין רויע וויין, וויין וואס מ'האט נישט מוזג געווען, וויין וואס האט נישט אין זיך קיין וואסער, און מלא דארפסט טרינקן דווקא פון א פולע כוס, ס'רוחניות'דיגע ענינים, ווייל מעדיקעישאן האט נישט עכט קיין דין צו די כוס איז פול ס'גייט ביי די דאוסעדזש, יא, אויב די אספרגוס איז געווען לרפואה, נישט קיין נפקא מינה צו די כוס איז פול אדער נישט, ס'האט צו טון מער מיט מזיקישע עניינים אז די מזיקים זאלן נישט האבן קיין שליטה, ס'דארף זיין א פולע כוס, מקבלו בימין, נעם עס אין דיין רעכטע האנט ושותהו בשמאל, לייג עס איבער צו דיין לינקע האנט און אזוי טרינק, ואין משיחין אחריו, תיכף דערנאך זאלסטו נישט רעדן, ואין מפסיקין בו, נארמאל איז די הלכה אז די מידת דרך ארץ איז צו טרינקן א כוס טרינקסטו אלץ האלב, און נאכדעם טרינקסטו נאכאמאל האלב, מען נעמט צוויי לגימות אין א כוס, דא זאג איך דיר אז ואין מפסיקין בו, אז דארפסט נעמען די גאנצע שאט אויף איינמאל, ואין מחזירין אותו אלא למי שנתנו לו, געב נישט די ליידיגע כוס, געב עס נישט פאר דיין טאכטער ארויסצוטראגן, ווער ס'האט דיך אריינגעברענגט די כוס, אים זאלסטו עס ארויסגעבן, ורק אחריו, און זאלסט שפייען, די ערשטע שפייאכץ וואס קומט נאכן טרינקן זאלסטו אויסשפייען, ואין סומכין אותו אלא במינו. וואס איז טייטש ואין סומכין אותו אלא במינו אז די אכילה נאך וואס איך נאך נאך די נאך טרינקן די אספארגעס זאל נאר זיין במינו, די גמרא גייט שוין אויסשמועסן, למשל אויב איך אויב איך האב געטרונקען אספארגעס וואס איז געמאכט פון שכר תמרים, זאל איך עסן טייטלען? זאל איך עסן תמרים? זאגט די גמרא והתניא, אונז האבן געלערנט א ברייתא אין סומכין אותו אלא בפת, וואס זאגסטו מיר איך דארף עסן טייטלען? אונז האבן דאך א ברייתא וואס זאגט אז. זאלסט תיכף דערנאך עסן ברויט, לא קשיא הא בדחמרא, אויב מאך איך עס מיט וויין, דעמאלטס קענסטו גיין עסן ברויט דערנאך, הא בדשכרא, אויב מאך איך עס מיט שכר, זאלסטו עסן תמרים אדער תאנים פון וואס די שכר איז צוזאמגעשטעלט. תני חדא אונז האבן געלערנט אין איין ברייתא ללע"ט, דאס איז לב עין טחול יפה איז עס גוט, לרמ"ת, דאס איז ראש מעיים תחתוניות קשה איז עס שווער, תניא אידך אונז האבן געלערנט אין אנדערע ברייתא לרמ"ת, יפה, פונקט פארקערט, ראש מעיים, מעיין, און תחתוניות איז עס גוט, ללע"ט צו לב, עין און טחול, קשה, מאכט ווייטער די גמרא די חילוק לא קשיא הא בדחמרא און הא בדשכרא ווענדט זיך איז די ערשטע ברייתא רעדט זיך בחמרא די צווייטע ברייתא רעדט זיך ביי שכר תני חדא רק אחריו לוקה, ווען ער שפייט די ערשטע שפייעכטס דערנאך ווערט ער געשלאגן ותניא אידך לא רק אחריו לוקה ווערט ער געשלאגן לא קשיא ענטפערט די גמרא הא בדחמרא דארט ווי ווען איך מאך די אספארגוס מיט וויין דעמאלטס לא ירוק טייטש רשי זאל איך נישט שפייען הא בדשכרא אויב איך האב עס געמאכט פון שכר זאל איך יא שפייען אמר רב אשי השתא דאמרת לא רק אחריו לוקה אז אויב שפיי איך נישט אין אנדערע ווערטער אויב עס איז געמאכט פון שכר מוז איך שפייען און אויב נישט ווער איך געשלאגן, איז מימיו נזרקין איז די שפייכטס, זאלסטו אוועקווארפן אפילו בפני המלך, אפילו, פארוואס ווייל חמירא סכנתא מאיסורא, אפילו ס'איז דא א חיוב זיך אויפצופירן פארנט פון א מלך מיט דרך ארץ, איז אבער די שפייכטס איז א סכנה, און זאלסט עס אויסשפייען. פארציילט די גמרא זייער אינטערעסאנטע זאכן. אמר רבי ישמעאל בן אלישע, אונז האבן שוין געהאט אויבן אז רבי ישמעאל בן אלישע איז געווען א צדיק וואס וואס ער האט געהאט גרויסע גילויים, די גמרא פארציילט אז ער איז אריין געגאנגען קדשי קדשים און געטראפן דארט דעם אייבערשטן און דער אייבערשטער האט אים געבענטשט, א גאנצע מעשה. דא טרעפט מען אויך, רשי ברענגט עפעס א מדרש אז רבי ישמעאל עלה לרקיע על ידי שם, ער איז ארויף אין הימל דורך א שם, אזוי ווערט געברענגט בברייתא דמעשה מרכבה. פארציילט רבי ישמעאל וואס ער האט געזען אין הימל, סח לי סוריאל שר הפנים, ס'האט מיך דערציילט דער מלאך וואס הייסט סוריאל, וואס שר ה, פנים, רש"י זאגט, מלאך חשוב, לבוא לפני הקדוש ברוך הוא, ער איז פון די אינעווענדיגסטע מלאכים. וואס האט מיך דער מלאך געזאגט, אל תיטול חלוקך בשחרית מיד השמש ותלבש, ווען צופרי זאלסטו נישט האבן איינער וואס געט דיך דיין העמד אין די האנט אריין, נאר וואס דען? דו זאלסט עס נעמען פונעם בענקל, זאלסט עס נעמען פון וואו ס'זיצט. ואל תיטול ידיך ממי שלא נטל ידיו, צופרי זאלסטו זיך נישט וואשן נעגל וואסער פון א מענטש וואס האט זיך נישט געוואשן קיין נעגל וואסער, ואל תחזיר כוס אספרגוס אלא למי שנתנו לך, דאס האבן מיר שוין אויבן געזען אז ווען אז די אספרגוס כוס זאלסטו נישט ארויסטראגן פונעם טיש, זאלסטו עס נישט געבן ארויסצוטראגן נאר דורך דעם מענטש וואס האט עס אריינגעברענגט, פארוואס זאגט ער מפני שתכספית?

אין זייער נעץ. אמר רבי יהושע בן לוי, רבי יהושע בן לוי איז אויך געווען א צדיק וואס איז ארויף אין הימל און ער האט געזען זאכן, שלושה דברים סח לי מלאך המוות, דריי זאכן האט מיך אנגעזאגט דער מלאך המוות, אל תיטול חלוקך שחרית מיד השמש ותלבש, דאס איז די זעלבע זאך ווי פריער, נעם נישט דעם העמד פון א צווייטן, נעם עס פון וואו ס'זיצט, ואל תיטול ידיך ממי שלא נטל ידיו, די זעלבע זאך. יעצט קומט צו א דריטע זאך, ואל תעמוד לפני הנשים, בשעה שחוזרות מן המת, ווען די פרויען קומען צוריק צו א לוויה, דו זע דארטן נישט צו זיין, מפני שאני מרקד ובא לפניהם, איך טאנץ דארטן פאר זיי, וחרבי בידי ויש לי רשות לחבל. זאגט די גמרא ואי פגע מאי תקנתיה, וואס די עצה זיך ארויסצודרייען פון די, אויב מען טרעפט זיך פארנט פון די פרויען, וואס טוט וואס טוט מען? די ערשטע עצה איז לינשוף מדוכתיה ארבע אמות, קודם טאנץ אוועק פון דארטן ד' אמות, און יעצט? אי איכא נהרא, דו זע צו גיין ווי ווייטער פון דא? אי איכא נהרא, אויב איז דא א טייך ליעבריה גיי איבער די אנדערע זייט טייך, ואי איכא דרכא אחרינא ס'איז דא אן אנדערע וועג ווי זיי גייען ליזיל בה גיי דארט, ואי איכא גודא אויב איז דא א וואנט ליקו אחורא גיי די אנדערע זייט וואנט, ואי לא אויב האט נישט קיין שום עצות ליהדר אפיה זאל ער זיך אוועק דרייען די פנים פון די פרויען און זאגן ולימא זאל זאגן ויאמר ה' אל השטן יגער ה' בך די גאנצע נוסח דארטן הבוחר בירושלים הלא זה אוד מוצל מאש און זאגן די פסוק איינמאל און נאכאמאל עד דחלפי מיניה אויף ביז זיי גייען זיך ווייטער אמר רבי זירא אמר רבי אבהו ואמרי לה במתניתא תנא עשרה דברים נאמרו בכוס ס'איז דא צען הלכות און מ'וועט באלד זען וויפיל ס'נוגע להלכה נישט ממש אלע צען האט מען אנגענומען להלכה ס'איז דא צען דינים וואס איז נוגע בכוס של ברכה רשי טייטש כוס של ברכה מיינט ברכת המזון די פוסקים זאגן שוין אז ס'מיינט יעדע כוס של מצוה א כוס של קידוש וכדומה האבן אויך די אלע הלכות איינס טעון הדחה ושטיפה מ'וועט באלד זען וואס ס'מיינט חי רשי מוטשעט זיך וואס מיינט חי. ווייל נארמאל וואלט מען געטייטשט חי מיינט אז נעם וויין וואס איז נישט מזוג, וואס איז נישט אריינגעגאסן דערין וואסער, אבער אונז האבן שוין נעכטן געהאט אז ר' אליעזר און חכמים זענען ביידע מודה לכוס של ברכה אז ס'מוז זיין מצוה מן המובחר און ס'מוז זיין די גוטע וויין, ממילא רש"י קומט אויף מיט צוויי וועגן וואס מיינט חי, איינס מישז דו ברענג די וויין. רויע וויין גיסט עס אריין און אין די כוס לייגט צו וואסער, נישט ברענג וויין וואס מען האט שוין פון פריער אויסגעמישט. די צווייטע פשט פון רש י זאגט רש י פרישק, פרישק איז אונזער לשון פריש, אז נישט האסט אנגעגאסן א כוס ווייל האסט אנגעגאסן א כוס און יעצט האסטו באשלאסן אז דו גייסט עס נוצן צו בענטשן, ווען דו גיסט אן דעם כוס זאל עס זיין חי, טאקע מיט דעם ציל, נאר פאר כוס של ברכה, אז מען זאל עס נוצן יעצט צום בענטשן. און מלא, מען דארף אנפילן א כוס ביז אויבן, עיטור ועיטוף, און מען באלד זען וואס עיטור ועיטוף מיינט. נוטלו בשתי ידיו, מען הייבט אויף די כוס מיט צוויי הענט, און אזוי טוהן מיר אונז, אונז האמיר אלץ איינער וואס געט עס איבער, ונותנו בימין, לייגסט עס אריין דיין רעכטע האנט, און מען באלד זען די גמרא אז ס'מיינט נאר די רעכטע האנט, מגביה מן הקרקע טפח, אויב זיצט אויף דער ערד, הייבסט עס אויף פון די קרקע א טפח, אויב זיצסטו ביים טיש, הייבסטו עס אויף העכער דעם טיש א טפח, ונותן עיניו בו, א גאנצן צייט טרו אוט די בענטשן זאלסטו האלטן דיין אויגן אינעם כוס, דאס זאגן אז זאלסט נישט מסיח דאן מסיח דעת זיין פונעם כוס, אדער זאלסט נישט מסיח דעת זיין פונעם בענטשן, וועמער באלד זען אין די גמרא קלארער. ויש אומרים, זייער א אינטערעסאנטע הלכה אף משגרו במתנה לאנשי ביתו, ווען דו ענדיגסט בענטשן זאלסטו שיקן כוס של ברכה, רשי טייטשט לאנשי ביתו לאשתו, פאר דיין ווייב, און וואס טייטש במתנה דרך דורון וחשיבות, ביסט מכבד דיין ווייב מיט דעם וואס דו שיקסט איר כוס של ברכה, און וועגן דעם טאקע בימי נידה שיקט מען עס נישט ווייל ס'איז א ענין א דרך חיבה. אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט אנו אין לנו אלא ארבעה בלבד, נאר פיר, דאס איז הדחה שטיפה חי ומלא, תוס' האט א שמועס אז אפשר דא נאך זאכן, כ'בין נישט אזוי קלאר נאכגעגאנגען, איז הדחה שטיפה חי און מלא, און באלד זען וואס הדחה שטיפה מיינט, דאס איז אויסוואשן די כוס, חי אז איך זאל די צוויי וועגן אין רש י, און מלא אז די כוס זאל זיין פיל. יעצט גייט די גמרא אויסשמועסן די ברייתא, תנא, אונז האמיר געלערנט אזוי, הדחה מיינט מבפנים, מען דארף אויס א כבוד פאר די מצוה אז אז דו וואשט אויס די קאפ פון אינעווענדיג, ושטיפה מבחוץ, מען דארף אויך אויסוואשן די כוס פון אינדרויסן, אמר רבי יוחנן, א לעכטיגע גמרא, כל המברך על כוס מלא, א מענטש וואס בענטשט אויף א פולן כוס, נותנין לו נחלה בלי מצרים, אזא פשוטע סגולה, מען פילט אן דעם כוס, מ'איז מהדר אויף כוס של ברכה צו בענטשן על הכוס און מ'באקומט אלע ברכות, שנאמר ומלא ברכת השם ים ודרום ירשה, ים איז מערב דרום איז דרום, דאס די צוויי עקן פון די וועלט און ס'איז א נחלה בלי מצרים, דו קענסט אונען די גאנצע וועלט. רבי יוסי בר חנינא אומר זוכה ונוחל שני עולמים, עולם הזה ועולם הבא. עיטור, וואס איז געווען די עיטור וואס פון די צען זאכן וואס אונז האמיר אויס, אונז האמיר אינגאנצן גערעדט עיטור עיטור עיטור, אונז האמיר נישט געזאגט וואס ס'מיינט. איז רב יהודה אומר מעטרהו בתלמידים ביי כוס של ברכה ווען מען שטעלט זיך בענטשן איז א כבוד אז די תלמידים רינגלען ארום דעם מברך רב חסדא מעטר ליה בנטלי רב חסדא האט אביסל אנדערש געטייטשט די עיטור און ער האט געזאגט אז מען פילט אן אנדערע כוסות ס'איז א כבוד פאר די כוס של ברכה היינט איז דא אזעלכע טעצער ווי עס איז דא דער כוס אינדערמיט און ארום דעם איז דא נאך כוסות עס איז א ענין של חשיבות עס איז א שיינע זאך. סאו ס'איז א כבוד פאר די מצוה אז דו ביסט עס מעטר מיט נאך כוסות. אמר רב חנן ובחי, וואס דער חי מיינט איז, בפשטות וואלט איך געטייטשט אז ס'מיינט ובחי אזוי ווי די פריערדיגע ובחי, ס'האבן געהאט צוויי פשטים וואס ובחי מיינט, אז די נטלי, די כוסות וואס איך פיל אן, לייג אויך פרישע וויין אדער. פיל עס אן בכוונה פאר דעם. למעשה האב איך געהערט אנדערע טייטשן, ובחי מיינט אז דא זאלסטו יא נוצן ממש רויע וויין. דארף מען וויסן פארוואס. גייען מיר ווייטער. אמר רב ששת. ובברכת הארץ. פון רש"י זעהט אויס אז כשמגיע לברכת הארץ מוסיף עליו. אז די כוסות זאל מען אנגיסן ביי ברכת הארץ. אזוי זעהט אויס פון רש"י. אפשר איז דא דא אנדערע מהלכים. גייען מיר ווייטער. עיטוף, וואס מיינט עיטוף? זיי האבן גערעדט פון עיטוף, עיטוף, רב פפא מעטף, רב פפא האט זיך אנגעטון מיט א טלית, אפשר איז דא די מקור וואס צדיקים האבן קידוש געמאכט מיט א טלית, איך ווייס נישט, איז מעטף ויתיב, ער האט זיך אנגעטון דעם טלית און אזוי האט ער האט ער געבענטשט, רב אסי פריס סודרא ארישיה האט זיך אנגעטון א הוט, א שמאטע אויפן קאפ, און אזוי ווערט טאקע געברענגט אין מגן אברהם. איז טאקע גוט צו זיין זהיר אז אפילו א מענטש עסט אן א היט, איז ווען ס'קומט צום בענטשן אלס כבוד המצוה, אלס כבוד הברכה, איז ס'איז נישט אזוי שווער, ס'איז נישט אזא גרויסע מדריגה, אויב ער קען, אויב די היט איז אין די געגנט, זאל ער זיך אנטון די היט און אזוי זאל ער בענטשן. נוטלו בשתי ידיו, מ'נעמט די כוס מיט צוויי האנט, זאגט די גמרא, אמר רבי חנינא בר פפא מאי קרא, ווי האב איך א פסוק פון וואו איך לערן דאס ארויס, די תירוץ איז, שאו ידיכם קודש וברכו את ה', שאו ידיכם מיינט אלץ די צוויי הענט, דיינע הענט, מען הייבט אויף די מצוה מיט צוויי הענט, ס'איז א ענין של חשיבות, ס'איז א ענין של חביבות. אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, ראשונים שאלו, די פריערדיגע האבן נאך געפרעגט א שאלה, שמאל מהו שתסייע לימין, זאגסט מיר אז ס'דא א חיוב ונותנו לימין, אנטשולדיג כ'האב אויסגעלאזט צוויי ווערטער, אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, ראשונים שאלו, שמאל מהו שתסייע לימין, זאגסט מיר אז כ'דארף האלטן דעם כוס, אבער צו מעג איך צולייגן די לינקע האנט? תוס' מוטשעט זיך ווי שווער איז שוין צו האלטן א כוס אז איך זאל דארפן האבן בכלל א שאלה צו איך מעג צולייגן א לינקע, איז תוס' ענטפערט צוויי תירוצים, איינס רעדט בכוסות גדולות, אמאל א מענטש באקומט א רעבישן שווערן בעכער וואס איז הויעך און גרויס, ס'איז אים שווער צו האלטן, דאס איז איין איין תירוץ, די צווייטע תירוץ זאגט תוס', איז א אינטערעסאנטע תירוץ, מען רעדט פון ראש חודש טבת שחל להיות בשבת וואס איז די לענגסטע בענטשן, כ'האב ס'איז חנוכה האב איך על הניסים, ס'איז ראש חודש האב איך יעלה ויבוא, ס'איז שבת האב איך רצה, אפשר אזא מין בענטשן נעמט שוין לענגער, דריטע תירוץ פון תוס' איז בנישואין, ביי א חתונה וואס איז דא די אלע שבע ברכות אפשר וצריך להאריך בברכת המזון, איז אפשר דארט קען ווערן די שאלה, אמר רב אשי הואיל וראשונים איבעיא להו ולא איפשט להו, איז אנן. נעביד לחומרא, אונז וועמיר טון לחומרא אז מען זאל נישט צולייגן די לינקע האנט וואס זאל צוהעלפן פאר די רעכטע האנט וואס האלט די כוס. עס איז געשטאנען אין די ברייתא מגביהו מן הקרקע טפח, מען הייבט עס אויף, אמר רב אחא ברבי חנינא מאי קרא, ווי האב איך א פסוק ווי דאס איז מרומז, די תירוץ איז כוס ישועות. אשא, אז דעם כוס, די כוס פון ישועות, זאלסטו אויפהייבן, ובשם השם אקרא, און אזוי זאל איך בענטשן, ונותן עיניו בו, קוק אריין אינעם בעכער, כי היכי דלא נסח דעתיה מיניה, האט מען שוין אויסגעשמועסט צוויי מהלכים, אדער איך זאל נישט מסיח דעת זיין פון די כוס, אדער איך זאל נישט מסיח דעת זיין פון בענטשן, ומשגרו לאנשי ביתו במתנה, פארוואס? כי היכי דתתברך דביתהו, דו ווילסט בענטשן דיין ווייב, דו ווילסט זי זאל געבענטשט ווערן, באלד וועט מען זעהן אז ס'איז א סגולה אפשר פאר קינדער, איז שיק כוס של ברכה אזוי וועט דיין ווייב געבענטשט ווערן, די גמרא פארציילט אונז א פחד, פון א מעשה, איך ווייס אליינס נישט, איך האב נישט געקענט אויפקומען מיט עפעס א פשט געהעריג וויאזוי עס אנצוכאפן, אבער אונז וועמיר לערנען די עברי, עולא, זאגט די גמרא, איקלע לבית ר' נחמן, עולא געווען א גאסט צו די הויז פון ר' נחמן, כריך ריפתא, דו האסט די ארטסקרול, יא? ווייל ס'דא עפעס איין ליין דארט וואס איז אביסל שווער, און איז כריך ריפתא, און זיי האבן געגעסן ברויט, און בריך ברכת מזונא, ס'איז געקומען צו בענטשן, האט עולא געבענטשט ברכת המזון על הכוס, מסתמא געווען דארט דריי מענטשן, איז ווען ער געענדיגט בענטשן יהב ליה כסא דברכתא לר' נחמן האט ער געגעבן כוס של ברכה פאר ר' נחמן פארן פאר זיין גאסט געבער, האסט מיך מכבד געווען מיט בענטשן, טרינק כוס של ברכה. אמר ליה ר' נחמן, האט ר' נחמן געזאגט פאר עולא לישדר מר כסא דברכתא לילתא, זיין ווייב האט געהייסן ילתא, האט ער געזאגט פארן גאסט, שיק אריין, שכוח פארן מיך מכבד זיין מיט כוס של ברכה, אבער טו א מצוה, שיק אריין די כוס של ברכה אויך צו מיין ווייב. האט עולא נישט געווען אזוי עקסייטעד, אמר ליה הכי אמר רבי יוחנן, עס פעלט נישט אויס, פארוואס ווייל אין פרי בטנה של אשה מתברך אלא מפרי בטנו של איש, די גאנצע השפעה, די גאנצע ברכה פאר א פרוי איז אלץ אנגעבינדן אינעם מאן, שנאמר וברך פרי בטנך, איז די פסוק זאגט פרי בטנך פרי. נה לא נאמר אלא פרי בטנך, מילא מיט דעם וואס איך האב דיר געגעבן כוס של ברכה האב איך שוין יוצא געווען פאר דיין ווייב אויך. תניא נמי הכי, די גמרא ברענגט אויך א ברייתא, רבי נתן אומר, מנין שאין פרי בטנה של אשה מתברך, אלא מפרי בטנו של איש, שנאמר וברך פרי בטנך פרי בטנה לא נאמר אלא פרי בטנך. פיין. עולא האט געמאכט א פיינע ארגומענט. אז ער דארף נישט שיקן די כוס של ברכה פאר ילתא דא איז אבער געווארן א געפערליכע שלום בית פראבלעם אדהכי ס'איז געווארן אזא קאמאושען דארט צווישן עולא און ר' נחמן מ'טענה'ט זיך מ'דארף יא שיקן פאר די ווייב מ'דארף נישט שיקן מ'דארף שמעה ילתא ילתא געהערט אז מ'צעגערט מ'וויל מער נישט שיקן קיין כוס של ברכה קמה בזיהרא איז זי אויפגעשטאנען אין כעס ועלתה לבי חמרא זי איז געגאנגען צו די קעלער די קעלער ווי מ'האט געהאלטן די וויין. ותברא דלת מאה דני דחמרא, זי האט צובראכן פיר הונדערט, פיר הונדערט פעסער וויין, סאו דא דא פראבלעמען, ווייל צוברעכן ילתא איז דאך געווען א צדקת, צוברעכן א כלי מחמת כעס איז, די גמרא זאגט דאך כאילו עובד עבודה זרה, ס'נישט קיין לייכטע זאך, איין המתקה איז דא פון מהרש"א אז זי האט געוואלט ווייזן איך דארף נישט קיין וויין, איך דארף וויין ווייל איך האב ליב וויין, איך דארף וויין פשוט אלס חביבות המצוה, איך ווייז דיר אז איך צוברעך דא אלע וויין, אבער די כוס של ברכה דארף איך. שטיקל תירוץ און ווערט בלייבט נאך אלץ פראבלעמאטיש. די בן יהוידע זאגט אז ס'קען נישט זיין די צדקת האט צובראכן, זי איז דארט אריין, זי האט זיך אין עפעס אנגעשטאלפערט און ס'איז אזוי געשען. אמר ליה ר' נחמן, למעשה ר' נחמן האט געזען אז עס איז צרות, זיין ווייב רעוואלט, און און די כוס של ברכה איז שוין נישט געווען, עס איז שוין געווען אויסגעטרינקן, איז נישט האט ער געזאגט, נשדר לה מר כסא אחרינא, שיק איר א אנדערע כוס, לאמיר דא מאכן יעצט א נייע כוס של ברכה, מען גייט אינווענטן א כוס של ברכה, און דאס זאל מען איר שיקן, שלח לה, מען איר געשיקט, אז און מען האט געזאגט, א כל האי נבגא די גאנצע פאס דא דברכתא היא, וואס דו ביסט נערוועז אז האסט נישט באקומען קיין כוס של ברכה, טרינק פון דעם פלעשל, די גאנצע פלאש איז כוס של ברכה. שלחה ליה האט זי צוריק געשיקט ממהדורי מילי, וויאזוי טייטשט ער? ער מוטשעט זיך אויך? ער האט געשיקט עפעס א ווארט. עפעס א ווערטל וואס מענטשן זאגן אז די די וואס גייען ארום אין די שטעטלעך זיי רעדן אסאך אזוי ווי די די די פעדלערס זיי זענען די פלאודערס די וואס פארט ארום א סעילסמען וואס גייט פון איין שטאט צום צווייטן אויב איז ער נישט קיין קיין עקסטראווערט אויב איז ער נישט קיין מענטש וואס דרש'נט גייט ער קיין ביזנעס נישט מאכן סאו די מינע מענטשן פלאודערן אסאך ומסמרטוטי כלמי איז ווי רש"י טייטשט אז פון פארשימלטע בגדים קומט ארויס אסאך לייז, אין אנדערע ווערטער דו רעדסט שטותים, וואס דו גייסט מיך דא יעצט פארקויפן די ברוקלין ברידזש, דו גייסט מיר דא געבן די באטל וויין, ס'נישט דא דא קיין כוס של ברכה, די דעמעדזש איז דאן, און דא האט זיך די מעשה געענדיגט, איינער קען אויפקומען מיט א בעסערע פשט? איך בין גרייט צו הערן. אמר רב אסי, לאמיר פערטיגן. אמר רב אסי. אין מסיחין על כוס של ברכה, די הלכה איז די איינציגסטע הלכה וואס מיין שווער האט מיר אמאל געזאגט מוסר אין זעכצן יאר אז כ'האב אויסגערעדט פאר כ'האב געמאכט די ברכה איז האט ער געזאגט אז אין שולחן ערוך שטייט אז מען טאר נישט אין מסיחין על כוס של ברכה. רש"י זאגט פון ווען איך נעם די כוס ביז איך טרינק. איז זאל איך נישט שמועסן. ואמר רב אסי אין מברכין על כוס של פורענות, דאס איז נאך א ענין פון פון שדים, אז אויב איך בין געטרינקען איין כוס, די כוס של ברכה איז שוין מיין צווייטע כוס איז א פראבלעם פון זוגות, מאי כוס של פורענות, אמר רב נחמן בר יצחק כוס שני, תניא נמי הכי השותה כפלים, מען האלט שוין ביים צווייטן כוס לא יברך, פארוואס משום שנאמר היכון לקראת אלקיך ישראל, והאי לא מתקן, היכון איז א לשון, גרייט דיך צו בדברים נאים טייטשט רש"י, ולא בדברים פורעניות, נוץ נישט קיין דעמעדזשד גודס, קיין פראבלעמאטישע זאכן ווען ס'קומט צו לויבן דעם אייבערשטן, אמר רבי אבהו, ואמרי לה במתניתא, א וויכטיגע הלכה, תנא, אונז האבן געלערנט א ברייתא, האוכל ומהלך, א מענטש עסט גייעדיגערהייט, איז מברך מעומד, אזויפיל זאל ער טון ווען ס'קומט צו די ברכה, אז. ווען ס'קומט צו ברכת המזון אז ער זאל בלייבן שטיין, כשהוא אוכל מעומד, אויב עסט ער שטייעדיג אויף איין פלאץ איז מברך מיושב, זאל ער זיך כאטשיג אוועקזעצן, כשהוא מיסב ואוכל, אויב עסט ער ליגעדיג, איז יושב ומברך, ס'נישט קיין כבוד צו בענטשן ליגן ליגעדיגערהייט, זאל ער זיך אויפזעצן, אנדערע זאגן ער וועט נישט קענען מכוון זיין, זאל ער זיך אויפזעצן אזוי זאל ער בענטשן והלכתא, סאו די ברייתא נעגאושיעט, די ברייתא זאגט ווען ס'קומט צו די ברכה טו אלץ מיט איין סטעפ מער, איז די הלכה נישט אזוי, והלכתא בכולהו יושב ומברך, אז א מענטש דארף זיך אוועק זעצן אויף איין פלאץ און אזוי זאל ער בענטשן, און דאס איז די ריכטיגע כבוד פאר די ברכה און אזוי וועט ער קענען ריכטיג מכוון זיין, הדרן עלך שלושה שאכלו, הדרן עלך שלושה שאכלו, הדרן עלך שלושה שאכלו, און ביז דא איז דער היינטיגע שיעור בסייעתא דשמיא.